בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף מ א, מיר הייבן אן דף מ א עמוד א' ביי די משנה אויבן, איז אזוי, די משנה דא גייט ארויסברענגען די חילוק צווישן א קנס און אנדערע סארט תשלומים, ס'טייטש אזוי, ווען א מענטש איז מזיק א צווייטן אדער ווען א מענטש בא'גנב'עט א צווייטן אדער אזא סארט זאך, איז דארף מען באצאלן די היזק וואס מ'האט געמאכט, ס'דא נזק צער ריפוי שבת בושת, ביי חובל, ביי אנס'ן האט מען געזען בושת ופגם, צער, כל מיני תשלומים וואס א מענטש דארף באצאלן יענעם, ווייל דו האסט יענעם אפגעטון, האסט יענעם בא'גנב'עט דארפסטו צוריק צאלן, און אזוי ווייטער, די אלע תשלומים ווערן גערופן תשלומי ממון, האסט גענומען פון יענעם, האסט געשאדט יענעם, האסט געשאדנט יענעם, דארפסטו באצאלן, דאס איז תשלומי ממון, חוץ פון דעם איז אויך דא תשלומי קנס, קנס מיינט מער וויפיל מען האט געשאדנט, ס'טייטש אזוי, ס'דא צוויי סארט קנסות, ס'דא אמאל א קנס אזוי ווי טאקע כפל ווען איינער גנב'עט דארף ער באצאלן כפל וואס דאס איז מער וויפיל ער האט געגנב'עט וואס די תורה האט מחייב געווען מען דארף באצאלן דאפלט אדער תשלומי ד' וה' און אזוי ווייטער שפעטער איז דא יעדע סכום וואס די תורה האט נוקב געווען אז ס'איז נישט מעלה ומוריד למשל די פופציג שקל וואס מען צאלט ביי אנס'ן און ביי מפתה די דרייסיג שקל וואס מען צאלט ווען א שור הרג'עט א עבד און אזוי ווייטער די אלע סכומים וואס די תורה האט נוקב געווען פונקטליך וויפיל מען דארף באצאלן, דאס איז אויך בעצם א קנס, פארוואס הייסט עס א קנס? ווייל ווייטער, ס'איז אויך לפעמים מער פון וויפיל מען האט געשאדט, ס'טייטש א מענטש קען מאנס זיין א מיידל וואס די גאנצע בושת ופגם מיט צער איז ווייניגער פון פופציג שקל, און פון דעסט וועגן זאגט די תורה מען דארף באצאלן פופציג שקל קנס, איז דאס ווערט גערופן קנס, ווייל ס'איז לפעמים מער וויפיל מען האט שאדן געמאכט, איז גייען מיר זעהן אין די משנה, געוויסע חילוקים צווישן תשלומי ממון און תשלומי קנס, זאגט די משנה, האומר אז איינער רופט זיך אן און ער זאגט פאר א צווייטן, פיתיתי את בתו של פלוני, כ'האב מפתה געווען דיין טאכטער, ער זאגט פאר בית דין כ'האב מפתה געווען יענעמ'ס טאכטער, איז די דין איז זאגט די משנה, משלם בושת ופגם על פי עצמו, היות וואס ער האט אליין מודה געווען איז אוודאי בושת ופגם דארף ער באצאלן, ווייל בושת ופגם איז א חיוב ממון, ס'נישט קיין חיוב קנס, אבער ואין משלם קנס, די קנס דארף ער נישט באצאלן, ווי רש"י ברענגט א לימוד אין בבא קמא, אז מודה בקנס פטור, א מענטש וואס איז מודה אין א קנס פאר מען האט אים מחייב געווען איז ער פטור, און ממילא דא אז ער האט מודה געווען, קיינער האט אים נישט תובע געווען, ער האט זיך אליין אנגערופן, פיתיתי את בתו של פלוני, איז פון קנס איז ער פטור צו באצאלן. ווייטער זאגט די משנה אן ענדליכע זאך, האומר גנבתי, איינער וואס זאגט איך האב גע'גנב'עט יענעם און יענעם, איז משלם את הקרן על פי עצמו, אוודאי דארף ער צוריק באצאלן דאס וואס ער האט גע'גנב'עט, אבער ואין משלם תשלומי כפל, ותשלומי ארבעה וחמישה, תשלומי כפל, אדער תשלומי ד' וה' ביי גנב טבח ומכר וואס מ'האט געזען דאס איז אלעס קנסות, קנסות דארף מען נישט באצאלן ווייל מודה בקנס פטור. ווייטער זאגט די משנה, המית שורי את פלוני, ס'טייטש אזוי, דא רעדט מען יעצט פון א אקס וואס האט מזיק געווען, וואס די דין איז ווען א אקס איז מזיק, א מענטש האט אן אקס וואס איז מזיק א צווייטן אדער ס'איז מזיק א צווייטע רכוש, דארף מען באצאלן אויף דעם, מען דארף באצאלן אויף די היזק, נאר וואס? ס'ווענדט זיך וואסערע סארט היזק דאס איז געווען, און ס'ווענדט זיך ווען ס'איז געווען, וואו ס'איז געשען, ס'איז דא כל מיני תנאים אין דעם, וואס בעצם דאס איז צוטיילט אויף דריי, ס'איז דא דריי סארט היזקות וואס אן אקס קען מאכן, ס'איז דא קרן, ס'איז דא שן, ס'איז דא רגל. קרן מיינט, אן אקס האט געשטויסט מיט זיין הארן, ס'טייטש ער איז געווארן ווילד, ער האט זיך צולאזט, און ער האט מזיק געווען, ער איז אריין געשאסן, האט געשטויסט אין יענעמ'ס א זאך, דאס איז קרן. שן מיינט, אן אקס וואס האט געגעסן יענעמ'ס א מאכל, לאמיר זאגן, און רגל איז טייטש אן אקס וואס איז געגאנגען און בצופאל האט עס געטרויטן אויף יענעמס א כלי. יעצט די חילוק צווישן קרן שן ורגל איז קרן איז א צולאזטע זאך, א נארמאלע אקס שטויסט נישט מיט א קרן, נארמאלע אקס איז א רואיגע בעל חי ער עסט ער גייט ער קען מזיק זיין אבער נישט ווילדערהייט נישט מיט א שטויס דאס איז א מאדנע זאך וואס ביי קרן טרעפט מען אין די תורה אז די תורה האט מחלק געווען צווישן א שור תם און א שור מועד. די חילוק צווישן א שור תם און א מועד איז די ערשטע דריי מאל וואס א אקס איז מזיק בקרן זאגט מען אז די בעל הבית האט נישט געדארפט וויסן אז דאס גייט געשען און ממילא טאמער די אקס האט מזיק געווען יענעמס א רכוש די ערשטע דריי מאל זאגט די תורה מען דארף נישט באצאלן די גאנצע היזק מען דארף נאר באצאלן חצי נזק שפעטער נאך די דריטע מאל ווערט די אקס א שור מועד פשט מען זאגט שוין פארן בעל הבית דו ווייסט אז די אקס איז א צולאזטע חיה דארפסטו וויסן אויפצופאסן אויף דעם און אז דו האסט נישט אויפגעפאסט דארפסטו שוין באצאלן נזק שלם, דאס איז דער חילוק צווישן א שור תם און א שור מועד, יעצט דאס איז ווען א אקס האט מזיק געווען א רכוש, וואס איז טאמער א אקס האט געהארגעט א מענטש, איז אוודאי דארף מען הארגענען די אקס, אבער לאמיר זאגן מען האט נישט געהארגעט די אקס די אקס איז אנטלאפן צו וואס, איז אויך דא א חילוק צווישן א שור תם און א שור מועד, א שור תם וואס האט געהארגעט א מענטש, לערנט מען ארויס, מיר זעען שטייט קלאר אין פסוק די באלעבאס דארף גארנישט באצאלן, טאמער א שור מועד האט געהארגעט א מענטש, דעמאלטס דארף שוין די באלעבאס צאלן כופר, וואס איז דאס כופר, וויפיל איז דאס כופר, צו ס'איז אזויפיל וויפיל די באלעבאס איז ווערט, אדער וויפיל דער וואס מען האט געהארגעט איז ווערט א מחלוקת, אבער למעשה מען דארף באצאלן כופר ווען א שור מועד האט געהארגעט א מענטש, איז דאס זאגט דא די משנה, טאמער א מענטש קומט און רופט זיך אן המית שורי את פלוני, מיין אקס האט געהארגעט יענעם, און ממילא דארף איך באצאלן כופר ווייל מען רעדט דא פון א שור המועד, וואס ווי רש"י זאגט די מאן דאמר אין די משנה האלט כופרא ממונא, ס'א מחלוקת צו דער כופר איז טאקע א דין ממון, אדער ס'א בחינה פון א קנס א דין כפרה, איז די משנה דא גייט כשיטת די מאן דאמר וואס האלט אז דער כופר איז ממש א דין ממון, אדער טאמער א מענטש זאגט די משנה א מענטש רופט זיך אן או שורו של פלוני, א מענטש רופט זיך אן און זאגט מיין אקס האט געשטויסן יענעמס אן אקס, וואס אויך ביי אזא אופן דארף מען באצאלן און די משנה האלט ס'איז דיני ממונות, ס'איז נישט קיין קנס, און ממילא הרי זה משלם על פי עצמו, דארף ער באצאלן, אזוי ווי יעדע דיני ממון, א מענטש איז זיך מודה אויף דיני ממונות דארף ער באצאלן. ווייטער זאגט די משנה, וואס איז טאמער אבער איינער זאגט המית שורי עבדו של פלוני, אז מיין אקס האט געהארגעט יענעמס עבד כנעני, וואס דארט האט מען געזען איז דא א חיוב צו באצאלן דרייסיג שקל, וואס דאס איז א סכום קצוב וואס שטייט אין די תורה, דאס איז שוין א קנס, און ממילא טאקע אינו משלם על פי עצמו, דארף מען נישט באצאלן פון זיך אליין, פארוואס ווייל מודה בקנס פטור, פירט די משנה אויס, זה הכלל, דאס איז די כלל, כל המשלם יתר על מה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו, יעדע זאך וואס מען באצאלט מער פון וויפיל מען האט מזיק געווען איז א סימן אז דאס איז א קנס, און ממילא צאלט מען נישט ווען מען איז אליין מודה, נאר אז ס'איז דא עדים מיט א דין תורה דעמאלט באצאלט מען, אז מען איז אליין מודה איז מודה בקנס פטור. און ווייטער, אזוי ווי מען האט געשמועסט דער יתר על מה שהזיק מיינט נישט דווקא אז אלעמאל איז עס מער, נאר עס ליגט אויך אין דעם יעדע סכום קצוב, למשל ביי א עבד ווי מ'האט געשמועסט אז מ'דארף באצאלן דרײַסיק שקל, איז לפעמים איז דאס מער ווערט ווי די גאנצע עבד, מילא דאס הייסט אויך א קנס, די אלע זאכן הייסן קנס וואס מען באצאלט נישט פון זיך אליין, זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה, האומר פיתיתי את בתו של פלוני איך האב מפתה געווען יענעמ'ס טאכטער דעמאלטס באצאלט מען בושת ופגם און נישט קיין קנס, פרעגט די גמרא וליתני אנסתי, פארוואס כאפט נישט אן די משנה א ציור פון אנסתי, פארוואס כאפט די משנה דווקא אן די ציור פון פיתיתי איך האב מפתה געווען, וואס טוט זיך מיט מאנס זיין? ענטפערט טאקע די גמרא לא מיבעיא קאמר, ס'טייטש די משנה כאפט אן פיתיתי ווייל ס'איז א גרעסערע חידוש אז וואס? אז לא מיבעיא אנסתי דלא קא פגים לה, דמשלם בושת ופגם על פי עצמו, אבל פיתיתי דקא פגים לה אימא לא משלם על פי עצמו, קא משמע לן. פשט אזוי, ווען איינער זאגט כ'האב מאנס געווען יענעמ'ס טאכטער, אז ראובן זאגט כ'האב מאנס געווען שמעון'ס טאכטער, איז יעדער ווייסט פון די לשון וואס ראובן זאגט דא, איז שמעון'ס טאכטער נישט קיין געמיינע יונג זי האט גארנישט געטון שלעכט, ראובן איז א שייגעץ, אבער שמעון'ס טאכטער נישט האט גארנישט געטון, מען האט איר מאנס געווען, איז דארט איז אוואדע און אוואדע איז פשוט זאגט די גמרא אז ראובן דארף באצאלן בושת ופגם, אבער וואס טוט זיך ווען ראובן זאגט כ'האב מפתה געווען שמעון'ס טאכטער, וואס דעמאלטס איז פשט אז שמעון'ס טאכטער איז אויך א געמיינע יונג זי האט זיך געלאזט מפתה זיין, איז אפשר דא וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז ראובן דארף נישט באצאלן בושת ופגם, פארוואס? ווייל שמעון'ס טאכטער האט יעדער געוואוסט איז א וואוילע מיידל, פלוצלינג קומט ראובן ער איז א גרויסע צדיק'ל ער איז מודה ער איז מודה אז ער האט מפתה געווען שמעון'ס טאכטער, פשט מיט דאס וואס ער איז מודה דא, מיט די בושת ופגם וואס ער באצאלט דא, איז ער בעצם פוגם שמעון'ס טאכטער, יעדער גייט יעצט וויסן אז זי איז א שלעכטע א שלעכטע מיידל, איז אפשר זאל ער נישט דארפן באצאלן? דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי אז ווען איינער זאגט פיתיתי את בתו של פלוני דארף באצאלן בושת ופגם, ברענגט אבער די גמרא טאקע אז דא א תנא וואס קריגט זיך אויף דעם, מתניתין דלא כי האי תנא, אונזער משנה קריגט זיך אויף א תנא וואס מ'האט געלערנט אין א ברייתא, דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון, אף בושת ופגם, אינו משלם על פי עצמו, לא כל הימנו שיפגום בתו של פלוני, אז טאמער ראובן קומט און זאגט איך האב מפתה געווען שמעון'ס טאכטער, דארף ער נישט באצאלן בושת ופגם, פארוואס? ווייל ברגע וואס ער באצאלט בושת ופגם, איז פשט כאילו מען גלייבט אים, איז פשט מען נעמט אן זיין ווערטער אז שמעון'ס טאכטער איז א געמיינע יונג און ער האט נישט קיין רעכט דאס צו טון, ער האט נישט קיין רעכט צו מוציא לעז זיין אויף שמעון'ס טאכטער און ממילא באצאלט ער גארנישט. אמר ליה רב פפא לאביי, ניחא לה לדידה מאי, פיין, כ'הער וואס דו זאגסט, וואס איז טאמער די טאכטער זאגט, איך האב טאקע אזוי געטון, איך וויל די געלט, איך וויל די בושת ופגם, גייט מיר נישט אן די אלע שמועות וואס וועט ארויסגיין, איך וויל די געלט, זאגט די גמרא ווייטער נישט, ווייל דילמא לא ניחא ליה לאביה, פיין זי וויל, אבער עס גייט ארויס דא א שווארצע נאמען אויף שמעון, איז וועגן שמעון לאזט מען נישט ראובן באצאלן, איי, פרעגט די גמרא, ניחא ליה לאביה מאי, וואס איז טאמער סיי די טאטע, סיי שמעון, און סיי די טאכטער זאגן זעמער מוותר אויף אונזער נאמען, אונז וויל מיר די געלט, זאגט די גמרא נאך אלץ דארף מען נישט באצאלן, ווייל דילמא לא ניחא ליה לבני משפחה, פאר די משפחה איז נישט ניחא, ראובן קען נישט קומען פארשווארצן א גאנצע משפחה, איי פרעגט די גמרא, ניחא ליה לבני משפחה מאי, וואס איז טאמער די משפחה איז יא מסכים, ענטפערט די גמרא אויך אי אפשר דליכא חד במדינת הים דלא ניחא ליה, ר' שמעון האלט אז עס קען זיין אז דא איינער ווייט אוועק א ווייטע קרוב וואס ער איז נישט ניחא די גאנצע זאך, און ממילא נישט דא אזא זאך אז א מענטש רופט זיך אן כ'האב מפתה געווען יענעמ'ס טאכטער דא האסטו געלט, ווייל מיט דעם איז ער מבזה די משפחה, איז נעמט מען נישט אן זיין געלט, אזוי האלט ר' שמעון ווייטער אונזער משנה קריגט זיך אויף דעם, זאגט די גמרא ווייטער, אונז האבן געזען אין די משנה, האומר גנבתי משלם את הקרן וכו', די עיקר נקודה איז וואס שטייט דארט ווייטער אין די משנה לגבי שור תם און שור מועד ווי מ'וועט שוין זעהן די סוגיא. זאגט די גמרא, איתמר, האמיר געלערנט א באקאנטע מחלוקת, פלגא ניזקא רב פפא אמר פלגא ניזקא ממונא, רב הונא בריה דרב יהושע אמר פלגא ניזקא קנסא. ס'טייטש אז דאס טייטש אזוי, אזוי ווי מ'האט געשמועסט א שור תם וואס איז מזיק, די ערשטע דריי מאל וואס א שור איז מזיק א צווייטע שור, באצאלט מען נאר חצי נזק. איז דא א מחלוקת דא צווישן רב הונא בריה דרב יהושע און רב פפא, די חצי נזק וואס מ'באצאלט האט א דין ממון, אדער ס'האט א דין פון קנס? די חילוק קען טאקע זיין טאמער איינער איז מודה, וואס מודה בקנס האמיר געזען איז פטור, מודה בממון איז חייב, איז דאס די שאלה צו די חצי נזק וואס מען באצאלט האט א דין ממון צו א דין קנס, איז רב פפא זאגט ס'האט א דין ממון, רב הונא בריה דרב יהושע זאגט ס'האט א דין קנס, און די גמרא איז מבאר די ביידע צדדים, רב פפא אמר פלגא ניזקא ממונא פארוואס? ווייל קסבר סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי, ובדין הוא דמשלם כוליה, ס'טייטש רב פפא זאגט אזוי, בעצם אפילו טאקע איז א מאדנע זאך אז א אקס איז צולאזט און שטויסט א צווייטע זאך אדער א צווייטע מענטש אדער א צווייטע חפץ אדער א צווייטע אקס, פון דעסטוועגן ווי מאדנע ס'איז, ס'איז נאך אלץ א נארמאלע זאך. וואס טייטש נישט אזוי מין מאדנע? ובעצם, יעדע בעל הבית דארף וויסן אז קען זיין דיין אקס גייט זיך צולאזן, איז פאר דעם בעצם דארפסטו אויפפאסן אויף דיינע אקסן זייער שטארק זיי זאלן זיך נישט צולאזן, און דיין אקס האט זיך יא צולאזט, בעצם וואלסטו געדארפט באצאלן די גאנצע, בעצם וואלט נישט געדארפט זיין בכלל א דין פון שור תם, ווייל דו דארפסט אויפפאסן אויף דיין אקס. נאר וואס, ווי נישט ווי, ס'איז נישט אינגאנצן נארמאל, און ממילא ורחמנא הוא דחייס עליה, דאכתי לא אייעד תורא, די תורה האט רחמנות אויף אים אויף די בעל הבית, ער האט געקויפט א נייע אקס, ווי האט ער געדארפט וויסן אז די אקס איז פונקט א צולאזטער? האט די תורה רחמנות אויף אים, און די תורה זאגט די ערשטע דריי מאל בין איך דיר מוותר אויף א האלבע תשלום, האלב דארפסטו נישט באצאלן, אבער די האלב וואס מען באצאלט יא, דאס איז ממש דיני ממונות, אזוי ווי יעדע היזק, ס'נישט קיין קנס, ביסט שולדיג, בעצם ביסטו שולדיג די גאנצע, נאר האלב בין איך דיר מוותר, אזוי זאגט רב פפא, רב הונא בריה דרב יהושע אמר זאגט ער ניין, פלגא ניזקא קנסא, ער האלט אז די האלבע נזק וואס מען באצאלט איז א קנס, פארוואס? ווייל קסבר סתם שוורים בחזקת שימור קיימי, ובדין הוא דלא לישלם כלל, ער האלט אז בעצם, אן אקס איז בחזקת שימור וואס טייטש א יעדע אקס נארמאל שטויסט נישט די באלעבאס דארף נישט איינפאלן אז די אקס גייט זיין צולאזט ער דארף נישט אויפפאסן אויף דעם אקס פון צו שטויסן א צווייטן ווייל אויף וואס דארף אים בכלל איינפאלן אז ער וועט שטויסן א צווייטן און פארדעם זאגט רב הונא בריה דרב יהושע בעצם ווען א אקס שטויסט די ערשטע דריי מאל וואלט דער באלעבאס געדארפט זיין פטור פון צו באצאלן אלעס פארוואס ווייל וואס וואס דארף אים בכלל בייפאלן נאר וואס ורחמנא הוא דקנסיה כי היכי דנינטריה לתוריה, די תורה האט אים געקנס'ט, ווייל דאך די תורה האט געוואלט א מענטש זאל אביסל אויפפאסן אויף אן אקס מער וויפיל מען דארף, טאקע אן אקס זאל נישט מזיק זיין, ווייל ווי נישט ווי ס'מאכט זיך יא אז אן אקס זאל שטויסט א צווייטן, איז פארדעם די האלב וואס מען באצאלט יא, זאגט רב הונא בריה דרב יהושע איז א קנס, ווייל בעצם וואלט מען געדארפט זיין פטור, איז דאס איז א באקאנטע מחלוקת צווישן רב פפא און רב הונא בריה דרב יהושע, ברענגט אונז די גמרא כמה וכמה ראיות

שטויסט א צווייטע אקס, איז ביידע האבן דא א חלק אין די תשלומין, זאגט די גמרא, די גמרא איז מסביר די מימרא, בשלמא למאן דאמר פלגא נזקא ממונא, היינו דשייך ניזק בתשלומין, ס'טייטש אזוי, גאנץ גוט לויט רב פפא, וואס רב פפא האלט פלגא נזקא ממונא, אז דער חצי נזק וואס מען באצאלט איז ממש ממון ס'דיני ממונות, איז אויב אזוי פארשטייט מען פארוואס ביידע האבן דא א חלק אין די תשלומין, פארוואס? ווייל לאמיר זאגן ראובן'ס אקס האט געהארגעט שמעון'ס אקס, און שמעון'ס אקס איז ווערט געווען הונדערט דאלער, איז אזוי ווי מ'האט געשמועסט טאמער מ'האלט פלגא נזקא ממונא, איז בעצם וואלט ראובן געדארפט באצאלן די גאנצע הונדערט, נאר וואס די תורה האט רחמנות אויף ראובן און זאגט דארפסט נאר באצאלן האלב, קומט אויס אויב אזוי אז שמעון דערלייגט דא, שמעון וואלט בעצם געדארפט באקומען זיין גאנצע הונדערט דאלער, נאר וואס די תורה זאגט פאר שמעון כ'האב רחמנות אויף ראובן, מוזט מוותר זיין אויף האלב, האלב באקומסטו נישט, איז אויב אזוי פארשטייט מען אז ביידע האבן דא א שייכות אין די תשלומים, ראובן האט א שייכות אין די פופציג וואס ער צאלט, און שמעון דארף מוותר זיין אויף די אנדערע פופציג, ביידע האבן דא א שייכות. אבער אלא למאן דאמר פלגא נזקא קנסא, אבער לויט רב הונא בריה דרב יהושע, וואס רב הונא בריה דרב יהושע האלט אז בעצם האט ראובן גארנישט געדארפט באצאלן, און די גאנצע פופציג דאלער וואס ער באצאלט איז א נייע זאך אינגאנצן ס'א קנס וואס די תורה קנס'עט אים, איז השתא דלאו דידיה קא שקיל בתשלומין איתיה, קומט אויס אז דאס וואס שמעון באקומט דא פופציג דאלער איז נישט פופציג פון א הונדערט, ס'איז נישט כאילו ער איז מוותר אויף די אנדערע פופציג, נאר ס'איז א מתנה פון הימל ווייל בעצם קומט אים גארנישט. איז אויב אזוי וואסערע שייכות האט דא שמעון אין די תשלומין? איז לכאורה א ראיה צו רב פפא אז פלגא נזקא ממונא. זאגט די גמרא ניין, אפילו לויט די מאן דאמר פלגא נזקא קנסא האט אויך דא שמעון א חלק אין די תשלומין אז וואס לא נצרכא אלא לפחת נבילה. פשט אזוי, ווען ראובן'ס אקס הרג'ט שמעונ'ס אקס, וואלט מען געקענט זאגן, וואס געשענט דא מיט די נבילה, מיט די טויטע נבילה? קען מען זאגן צוויי זאכן, מען קען זאגן, אז די נבילה, די טויטע בהמה יעצט פון שמעון, קען שמעון גיין צו ראובן, נעם דיר די בהמה, די טויטע, איך דארף עס נישט האבן, איך דארף א לעבעדיגע בהמה, צאל מיר צוריק וואס דו האסט מיר מזיק געווען, געב מיר צוריק א נייע לעבעדיגע בהמה, צאל מיך א גאנצע בהמה, הונדערט דאלער, און דו נעם די נבילה, איך וויל עס נישט זען. דאס איז איין וועג ווי מען קען זאגן. אבער, למעשה נישט אזוי, ס'גייט נישט אזוי, מ'לערנט ארויס פון א פסוק אז נישט אזוי ארבעט עס, נאר ווי אזוי גייט עס? ס'גייט אז שמעון בלייבט מיט די נבילה, און ממילא איז אזוי, דער אקס וואס האט געלעבט איז ווערט געווען הונדערט דאלער לאמיר זאגן, נאכדעם וואס עס איז געווארן טויט נאכדעם וואס ראובן'ס בהמה האט עס געהארגעט איז עס יעצט א נבילה, א נבילה איז נאר ווערט צוואַנציק דאלער, פשט דער היזק איז נאר אַכציק דאלער, מען שאצט אפ די הפרש פון א לעבעדיגע בהמה און א נבילה, יעצט היות וואס מען קוקט אן אזוי די נבילה, די נבילה באלאנגט צו שמעון, און וואס געשענט טאמער ס'גייט אריבער א וואך און די נבילה ווערט ווערט ווייניגער געלט, ס'איז ווערט געווען צוואַנציק גראד ווען מ'האט עס געהארגעט אבער יעצט די פלייש האט אנגעהויבן צו שטינקען, יעצט איז נאר ווערט צען אדער יעצט איז נאר ווערט פינף, איז זאגט מען אז שמעון האט דערלייגט די געלט, שמעון האט געדארפט גראד מטפל זיין די נבילה, און ממילא שמעון האט דא דערלייגט די געלט פון די נבילה, די פחת נבילה, דאס האט שמעון א חלק דא אין די תשלומין, דאס מיינט די משנה ווען די משנה זאגט הניזק והמזיק בתשלומין, נישט די פופציג דאלער, נישט פון דעם רעדט מען, נאר אויף די פחת נבילה, פאר דעם פאסט יא א לשון הניזק והמזיק בתשלומין אפילו לויט די מאן דאמר פלגא נזקא קנסא. איי פרעגט די גמרא, אויף די דין אויף פחת נבילה דארף מען נישט האבן די משנה, ווייל מ'האט שוין געלערנט אין א צווייטע משנה, פחת נבילה תנינא, מ'האמער שוין געלערנט אין א משנה, שטייט אין א אנדערע משנה אין בבא קמא תשלימי נזק, פשט די משנה זאגט דארט כשהזיק חב המזיק לשלם תשלימי נזק, איז דא א ברייתא וואס איז מדייק פון די משנה וואס טייטש תשלימי נזק, פארוואס שטייט נישט חב המזיק לשלם את הנזק? תשלימי נזק איז א משמע לשון פון משלים זיין די היזק, פשט מ'דארף נישט באצאלן די גאנצע נזק די גאנצע הונדערט, נאר טאקע די פחת נבילה, דאס איז די ברייתא דארט מדייק, מלמד שהבעלים מטפלים בנבילה, פשט אונז האמיר שוין א משנה וואס לערנט אויס דער דין פון פחת נבילה, און וואס דארף מען נאך א משנה זאל זאגן די זעלבע דין? ענטפערט די גמרא ניין, מען דארף עס צוויי מאל ווייל חדא בתם וחדא במועד, צו זאגן ביי ביידע סיי א שור תם וואס האט מזיק געווען א צווייטע אקס, און סיי א שור מועד וואס האט מזיק געווען א צווייטע אקס, ביי ביידע אופנים באלאנגט די נבילה פאר די ניזק, די ניזק דארף מטפל זיין די נבילה, און טאמער די נבילה ווערט ווערט ווייניגער געלט, איז די שאדן גייט צום ניזק, און פארוואס דארף מען האבן צוויי סיי ביי תם סיי ביי מועד וואס דארף מען צוויי משניות, איז צריכה, ווייל דאי אשמעינן תם, משום דאכתי לא אייעד, ווייל טאמער מען וואלט נאר געלאזט הערן די דין ביי תם, וואלט מען געזאגט יא, ביי תם גייט טאקע די פחת נבילה פארן ניזק, ווייל מען קען נישט דא שטראפן די מזיק, ווי נישט ווי ס'איז א שור תם ער האט נישט געוויסט פון גארנישט די תורה האט מיקל געווען ביי שור תם אבל מועד דאייעד אימא לא אבער קען זיין ביי שור מועד אלס אז די דריי מאל איז געשען די זעלבע זאך זאגט די תורה ווייסט וואס פון יעצט און ווייטער דארף די מזיק אויפעסן די הפרש דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי אז אויך ביי א מועד זאגט מען אויך די פחת נבילה איז פארן ניזק ווייטער ואי אשמעינן מועד טאמער די משנה וואלט נאר געזאגט די דין ביי א מועד וואלט איך געזאגט משום דקא משלם כוליה, ווייל ווי נישט ווי די תורה איז אזוי מין מחמיר אויף א שור המועד אז די באלעבאס דארף באצאלן די גאנצע הפסד, זאגט די תורה ווייסטו וואס, נישט די גאנצע, די נבילה דארפסטו נישט באצאלן די פחת נבילה נישט, אבל תם, אבער ביי א שור תם וואס מען האט שוין מיקל געווען אויף אים אז ער דארף באצאלן חצי נזק, און ווער זאגט מען איז אזוי מין מיקל אז ער דארף אויך נישט באצאלן פחת נבילה, אימא לא, צריכה, און פאר דעם דארף מען צוויי משניות, זאלן זאגן די דין פון פחת נבילה סיי ביי שור תם און סיי ביי שור מועד איז על כל פנים פון די משנה נישט קיין ראיה פרובירט די גמרא ברענגען א צווייטע ראיה אז פלגא ניזקא ממונא זאגט די גמרא תא שמע א ראיה פון א משנה בבא קמא מען האט געלערנט דארט אין די משנה מה בין תם למועד וואס איז א חילוק צווישן א שור תם און א שור מועד זאגט דארט די משנה שהתם משלם חצי נזק מגופו און מועד משלם נזק שלם מן העליה, פשט אזוי, א תם, חוץ פון דעם וואס מען באצאלט חצי נזק, איז די חצי נזק אויך נאר מגופו, מען לערנט עס ארויס אין א פסוק, ס'טייטש לאמיר זאגן ראובן'ס אקס איז ווערט הונדערט דאלער, און ס'הרג'עט שמעון'ס אקס, שמעון'ס אקס איז ווערט פינף הונדערט דאלער, וואס פינף הונדערט דאלער חצי נזק איז צוויי הונדערט פופציג, איז בעצם וואלט ראובן געדארפט צאלן צוויי הונדערט פופציג, לערנט מען ארויס אין א פסוק אז ס'איז נישט אזוי אז ביי שור תם צאלט מען נאר מגופו, פשט ראובן דארף קיינמאל נישט באצאלן מער פון הונדערט דאלער וויפיל די אקס איז ווערט וויפיל זיין אקס איז ווערט, דאס איז ביי שור תם, ביי שור מועד איז נישט אזוי, א שור מועד צאלט מען נזק שלם, די גאנצע שוויות פונעם אקס, טייטש די גאנצע פינף הונדערט דאלער וואס שמעון'ס אקס איז ווערט געווען דארף ראובן באצאלן, דא זאגט די משנה דאס איז די חילוק, צווישן א שור תם און א שור מועד, פרעגט די גמרא, און ס'טייטש די גמרא ברענגט א ראיה, ולא קתני שהתם אינו משלם על פי עצמו ומועד משלם על פי עצמו, פשט, לויט די מאן דאמר אז פלגא נזקא קנסא, וואלט די משנה געדארפט זאגן ס'דא נאך א חילוק, אז ביי שור תם איז מודה בקנס פטור, און ממילא טאמער ראובן איז מודה דארף ער נישט באצאלן, און ביי שור מועד איז דאך נישט קיין קנס ביי מועד איז עס זיכער א ממון איז ממילא ביי מועד דארף מען יא צאלן איז פון דעם אז די משנה רעכנט נישט אויס די חילוק איז לכאורה א ראיה אז די חצי נזק וואס מען באצאלט ביי שור תם איז טאקע נישט קיין קנס און אז ס'איז א ממון איז טאקע אז מ'איז מודה דארף מען יא באצאלן איז לכאורה א ראיה אז פלגא נזקא ממונא זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה ווייל תנא ושייר ס'דא חילוקים וואס די משנה האט נישט אויסגערעכנט, די משנה האט נישט אויסגערעכנט אלע חילוקים, איין חילוק האט די משנה אויסגערעכנט, די משנה האט אויסגעלאזט די חילוק, אבער אין הכי נמי, אוודאי איז דא נאך א חילוק צווישן תם און מועד, אז תם איז א קנס און ממילא מודה בקנס פטור, מועד איז נישט קיין קנס און ממילא ביי מועד וועט נישט העלפן מודה זיין. איי פרעגט די גמרא מאי שייר דהאי שייר, ס'טייטש ס'דא א כלל אז ס'נישט דא אזא זאך די משנה אדער א ברייתא לאזט אויס נאר איין זאך, אז ס'לאזט אויס מוז עס אויסלאזן מער ווי איין זאך, און אז נישט, רעכנט עס אלעס אויס. נישט דא אזא זאך נאר פונקט איין זאך האט ער אויסגעלאזט. איז דארפסטו טרעפן טאמער דו זאגסט אז ער האט אויסגעלאזט די נקודה, דארפסטו טרעפן נאך א זאך וואס די משנה האט אויסגעלאזט וואס די משנה האט נישט אויסגערעכנט, נאך א חילוק צווישן שור תם און שור מועד. זאגט די גמרא יא, ס'איז טאקע דא נאך א זאך וואס די משנה האט אויסגעלאזט, שייר חצי כופר, די דין פון חצי כופר האט די משנה אויך אויסגעלאזט. וואס איז דאס חצי כופר איז בעצם אזוי, אונז האבן שוין אויסגערעדט בעצם אין די משנה אז ווען א אקס הרג'עט א מענטש איז דא א דין אז די באלעבאס דארף באצאלן כופר, יעצט די דין די דין פון כופר איז נאר געזאגט געווארן ביי שור מועד, ביי שור תם לויט רוב שיטות איז נישטא בכלל קיין כופר אפילו נישט קיין חצי כופר, ס'טייטש ביי נזק האט מען געזען אז א שור מועד צאלט נזק שלם, א שור תם צאלט חצי נזק, ביי כופר איז נישט אזוי, כופר באצאלט מען נאר ביי שור מועד, ביי שור תם צאלט מען אינגאנצן נישט ווי רש"י ברענגט די לימוד שטייט אין פסוק ובעל השור נקי, וואס מען דרשנ'ט די גמרא בבא קמא דרשנ'ט בעל השור נקי איז טייטש אז די בעל השור דארף גארנישט באצאלן טאמער די אקס איז א שור תם און ס'הרג'ט איינעם איז אויב אזוי דאס איז נאך א חילוק וואס איז דא צווישן א שור תם און א שור מועד אז א שור תם באצאלט אינגאנצן נישט קיין כופר און א שור מועד באצאלט יא כופר איז על כל פנים האמיר שוין נאך א זאך וואס די משנה האט אויסגעלאזט און ממילא שטימט די משנה זייער גוט מיט רב פפא די משנה האט אויסגעלאזט צוויי זאכן איי אויב אזוי ווי תוס' איז מסביר דאס איז פשט דא אין די המשך פון די גמרא אז אויב אזוי לכאורה האבן מיר א ראיה פון די משנה צו רב פפא פארקערט יעצט יעצט איז דא א קשיא פון די משנה אויף רב הונא בריה דרב יהושע פארוואס ווייל לויט רב פפא ווי מען האט געשמועסט די משנה האט אויסגעלאזט צוויי זאכן טאקע אבער לויט רב הונא בריה דרב יהושע וואס רב הונא בריה דרב יהושע האלט פלגא נזקא ממונא איז אויב אזוי קומט אויס די משנה האט נאר אויסגעלאזט איין זאך חצי כופר און אזוי ווי מען האט געשמועסט נישט דא אזא זאך אז די משנה לאזט אויס נאר איין זאך איז וויאזוי וועט רב הונא בריה דרב יהושע פארענטפערן די משנה אז די משנה האט אויסגעלאזט די דין פון חצי כופר איז אויף דעם זאגט די גמרא אז אויף רב הונא בריה דרב יהושע קענסטו נישט פרעגן ווייל אי משום חצי כופר, לאו שיורא הוא, הא מני רבי יוסי הגלילי היא דאמר תם משלם חצי כופר, ווייל רב הונא בריה דרב יהושע קען זאגן אז די משנה גייט כשיטת רבי יוסי הגלילי, וואס רבי יוסי הגלילי קריגט זיך אויף די יסוד וואס אונז האבן געזאגט אז ביי שור תם איז נישט דא קיין חצי כופר, רבי יוסי הגלילי האלט אז ביי שור תם איז יא דא חצי כופר, קומט אויס לויט רב הונא בריה דרב יהושע האט די משנה טאקע גארנישט נישט אויסגעלאזט, לויט רב פפא האט די משנה אויסגעלאזט צוויי זאכן, לויט רב הונא בריה דרב יהושע האט די משנה גארנישט אויסגעלאזט, שטימט די משנה מיט ביידע אבער על כל פנים, נישט דא קיין ראיה פון די משנה לא לכאן ולא לכאן, איז פרובירט די גמרא יעצט א ראיה צו ברענגען פון אונזער משנה, תא שמע, מ'האבן געלערנט ביי אונזער משנה אז איינער וואס זאגט המית שורי את פלוני או שורו של פלוני, איינער וואס רופט זיך אן מיין אקס האט געהארגעט יענעם, אדער ער זאגט מיין אקס האט געהארגעט יענעמס אקס, איז די דין איז הרי זה משלם על פי עצמו, דארף ער באצאלן דאס וואס ער האט געזאגט, ער דארף באצאלן על פי עצמו, איז מאי לאו בתם, לכאורה רעדט זיך אונזער משנה ביי שור תם, באלד וועט מען זען פארוואס דווקא ביי תם פארוואס איז געשמאק אריינצוזעצן אונזער משנה ביי תם, אבער אויב אונזער משנה רעדט זיך ביי תם, וואס ביי תם באצאלט מען חצי נזק, און פון דעסטוועגן זאגט די משנה אז מען צאלט על פי עצמו, איז א ראיה אז פלגא נזקא ממונא, ווייל טאמער פלגא נזקא קנסא, מודה בקנס איז פטור, איז א ראיה צו רב פפא, זאגט די גמרא לא, במועד, אונזער משנה רעדט זיך ביי א שור מועד, וואס ביי מועד איז יעדער מודה אז ס'איז נישט קיין קנס, און ממילא יעדער מודה אז מען דארף באצאלן על פי עצמו. אויב אזוי פרעגט די גמרא, אלא בתם מאי, אינו משלם על פי עצמו, איז ביי א שור תם באצאלט מען נישט, אז אונזער משנה רעדט זיך טאקע נאר ביי מועד, איז אויב אזוי, אדתני סיפא עבדו של פלוני אינו משלם על פי עצמו, ניפלוג וניתני בדידה, במה דברים אמורים, במועד, אבל תם אינו משלם על פי עצמו. פשט אזוי, טאמער ביסט גערעכט אז אונזער משנה האלט אויך ווי ר' הונא בריה דרב יהושע אז פלגא נזקא קנסא, און די משנה רעדט נאר פון א שור מועד, איז אויב אזוי פארוואס דארף די משנה שפרינגען ביז א עבד? פשט אזוי, לאמיר זיך דערמאנען וואס איז געשטאנען אין די משנה, איז געשטאנען אין די משנה אז טאמער איינער זאגט המית שורי את פלוני או שורו של פלוני הרי זה משלם על פי עצמו, וואס דאס האט מען איינגעזעצט ביי א שור מועד, שפעטער האט די משנה געזאגט טאמער איינער זאגט המית שורי עבדו של פלוני אז מיין אקס האט געהארגעט יענעמ'ס עבד, וואס דעמאלטס באצאלט מען נאר דרייסיג שקל דאס איז א קנס, דעמאלטס אין משלם על פי עצמו, דעמאלטס מודה בקנס פטור דארף מען נישט באצאלן, פרעגט די גמרא וואס האט געדארפט טאנצן ביז עבד, א נייע ציור, א עבד, וואס האט אריין געברענגט דא עבד, וואלסט געקענט רעדן פון די זעלבע ציור, אז די אקס האט געשטויסן א צווייטע אקס, און די משנה וואלט געקענט זאגן אז ווען ס'איז א שור מועד דארף מען באצאלן ווייל ס'איז א חיוב ממון, ווען ס'איז א שור תם איז א חיוב קנס דארף מען נישט באצאלן מודה בקנס פטור, איז לכאורה א ראיה צו רב פפא. זאגט די גמרא ניין, כולה במועד קמיירי, פשט אזוי, דו ביסט געקומען מיט א טענה אז וואס עפעס האט די משנה געדארפט טאנצן צו א נייע ציר, א ציר פון א עבד, צו א נייע סארט ציור, די משנה וואלט געדארפט רעדן פון אן אקס, איז אויף דעם זאגט רב הונא בריה דרב יהושע, ממה נפשך דארף מען דא ארום טאנצן צו א נייע נושא, פשט אזוי, די רישא פון די משנה וואס האט מען געזען אז ווען אן אקס שטויסט א צווייטע אקס דארף מען באצאלן ווייל ס'א חיוב ממון, און דאס האט מען געשמועסט דא רעדט מען פון א שור מועד, יעצט זוכט מען א ציור, וואס מען דארף נישט באצאלן וואס איז א חיוב קנס, זאגט רב הונא בריה דרב יהושע, ס'איז דא צוויי ציורים וואס מען דארף נישט באצאלן אלס חיוב קנס, אדער אז די אקס איז געווען א תם, אז א שור תם שטויסט א צווייטע אקס, דארף מען נישט באצאלן טאקע ווייל ס'איז א חיוב קנס, אדער מען וועט ווייטער רעדן פון א שור מועד וואס האט געשטויסן א עבד, וואס דארט איז אויך א קנס, זאגט רב הונא בריה דרב יהושע, ס'איז אסאך געשמאקער צו זאגן עבד ווי איידער צו זאגן שור תם, ווייל ס'איז מיר געשמאקער צו רעדן פון די זעלבע אקס ווי איידער צו רעדן פון דעם זעלבן ניזק, ס'טייטש, פארוואס איז דיר אזוי געשמאק צו זאגן אז די רישא רעדט זיך ביי שור מועד און די סיפא רעדט זיך ביי שור תם? וואס איז דאס נישט קיין נייע נושא? ס'איז אויך א נייע נושא. די רישא רעדט פון איין מין אקס, די צווייטע רעדט פון א צווייטע מין אקס. זאגט רב הונא בריה דרב יהושע די משנה האט דאס נישט געוואלט. די משנה האט געוואלט רעדן פון די זעלבע אקס. אויף די זעלבע אקס, די זעלבע שור המועד, איז דא אן אופן וואס מען דארף יא צאלן, איז דא א אופן וואס מען דארף נישט צאלן ווען. ווען ער שטויסט א צווייטע אקס, דארף מען באצאלן, ווייל דעמאלטס איז עס א חיוב ממון. ווען ער שטויסט אן עבד, דארף מען נישט באצאלן, ווייל דעמאלטס איז עס א חיוב קנס. און ממילא זאגט רב הונא בריה דרב יהושע, דאס איז נישט קיין קשיא, דאס איז נישט קיין ראיה, קומט אויס ווייטער אונז האמיר נישט קיין ראיה לא לכאן ולא לכאן. פרובירט די גמרא א ראיה צו ברענגען פון די סיפא פון אונזער משנה פון דעם וואס די משנה האט אויסגעפירט, האמיר געזען תא שמע זה הכלל, כל המשלם יותר על מה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו, האט די משנה געזאגט א כלל, יעדע מאל א מענטש באצאלט מער וויפיל די היזק, ס'הייסט לאמיר זאגן א מענטש האט מזיק געווען הונדערט דאלער, און ער דארף באצאלן יעצט צוויי הונדערט דאלער, צי ווייל ס'איז כפל, אדער ווייל ס'איז תשלומי ד' וה', אדער ווייל לאמיר זאגן א שור וואס האט געשטויסן אן עבד וואס די עבד איז ווערט געווען פֿופֿצן יעצט דארף ער באצאלן דרײַסיק, יעדע מאל א מענטש נעמט ארויס מער געלט פון טאש וויפיל ער האט מזיק געווען, איז ביי אזא אופן אינו משלם על פי עצמו, באצאלט מען נישט על פי עצמו, פארוואס ווייל אונז האמיר א כלל מודה בקנס פטור, איז לכאורה קען מען מדייק זיין הא פחות ממה שהזיק, משלם על פי עצמו, אז ווען א מענטש באצאלט ווייניגער וויפיל די היזק, א מענטש וואס האט מזיק געווען הונדערט און באצאלט נאר פֿופֿציק וואס דאס איז ביי א שור תם, דעמאלטס דארף מען יא באצאלן על פי עצמו, פארוואס? אויב מען האלט פלגא נזקא קנסא, דארף מען אויך דעמאלטס נישט באצאלן על פי עצמו, איז לכאורה א ראיה צו רב פפא אז פלגא נזקא ממונא, אז טאקע ווען מען באצאלט ווייניגער, ווען מען באצאלט פופציג, איז עס א חיוב ממון, און דעמאלטס דארף מען באצאלן על פי עצמו. זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, לא תימא הא פחות ממה שהזיק, אלא אימא הא כמה שהזיק משלם על פי עצמו. פשט זיי נישט אזוי מדייק אין די משנה, פארקערט, דאס וואס שטייט אין די משנה כל המשלם יותר על מה שהזיק, קומט נישט ממעט זיין פחות ממה שהזיק, קומט נישט ממעט זיין פופציג, ס'קומט סך הכל ממעט זיין הונדערט, פשט אזוי אז ווען דו האסט מזיק געווען הונדערט, איז טאמער דארפסט באצאלן צוויי הונדערט, אדער טאמער דארפסט באצאלן פופציג, איז ביי ביידע אופנים איז דאס א קנס, דארף מען נישט באצאלן על פי עצמו, טאמער דארפסט באצאלן הונדערט, דאס איז טאקע א חיוב ממון, דאס דארפסטו יא באצאלן על פי עצמו. פרעגט אבער די גמרא אויב אזוי שטימט נישט די לשון, האסט ממש דוחק געווען דא אריינצושטופן די זאך אין די לשון, אבל פחות מאי, אינו משלם על פי עצמו, אויב אזוי קומט אויס אז טאמער א מענטש צאלט ווייניגער, א מענטש צאלט פופציג, ער האט מזיק געווען הונדערט און ער צאלט נאר פופציג, איז וואס דעמאלטס איז אויך מודה בקנס פטור? איז אויב אזוי שטימט נישט די לשון אין די משנה, ליתני וואלט געדארפט שטיין אין די משנה, זה הכלל, כל שאינו משלם כמה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו, דמשמע פחות ומשמע יותר, וואלט די משנה נישט געדארפט זאגן, כל המשלם יותר על מה שהזיק, די משנה וואלט געדארפט זאגן פשוט'ער, אז כל שאינו משלם כמה שהזיק, טאמער די באצאלסט נישט פונקטליך די סכום וואס די האסט מזיק געווען, למשל טאמער די צאלסט נישט פונקטליך הונדערט דאלער, טאמער ס'איז פופציג, טאמער ס'איז צוויי הונדערט, וואס זאל נאר נישט זיין, איז דאס א קנס וואס מען באצאלט נישט על פי עצמו, און פון דעם אז די משנה האט נישט אנגעכאפט אזא לשון, איז א ראיה צו רב פפא, זאגט טאקע די גמרא תיובתא, איז רב הונא בריה דרב יהושע אפגעפרעגט, אונז האמער דא א ראיה אז פלגא נזקא ממונא, זאגט די גמרא והלכתא, די הלכה איז פלגא נזקא קנסא, אז פלגא נזקא קנסא די הלכה איז ווי רב הונא בריה דרב יהושע, פרעגט די גמרא וואס גייט דא פאר, תיובתא והלכתא, האסט דאך יעצט אפגעפרעגט רב הונא בריה דרב יהושע פון אונזער משנה, יעצט זאגסטו די הלכה איז ווי אים? זאגט די גמרא אין יא, פארוואס? ווייל דער אפפרעג איז נישט קיין גוטע אפפרעג, טעמא מאי איתותב, ווייל וואס אזוי האט מען אים אפגעפרעגט? משום דלא קתני כמה שהזיק, פון דעם אז די משנה האט נישט אנגעכאפט א לשון כמה שהזיק, נאר די משנה האט אנגעכאפט א לשון יותר על מה שהזיק, זאגט די גמרא איז דא א סיבה דערפאר, ס'הייסט לויט רב הונא בריה דרב יהושע, רב הונא בריה דרב יהושע קען פארענטפערן אונזער משנה, ווייל לא פסיקא ליה, כיוון דאיכא חצי נזק צרורות דהלכתא גמירי לה דממונא הוא, משום הכי לא קתני, פשט אזוי, ס'דא א דין פון הזק צרורות, פשט, אונז האמער שוין אויסגערעדט אין די משנה אז ס'דא דריי סארט הזיקות וואס אן אקס קען מאכן, ס'דא קרן, שן ורגל, קרן האמער געשמועסט א אקס שטויסט א צווייטן ווילדערהייט, שן איז א ווען א אקס עסט עפעס אויף, און רגל איז ווען א אקס גייט, ער גייט נארמאל, און ער טרעט אויף עפעס, ער טרעט אויף יענעמס כלי למשל. יעצט די דין ביי רגל, רגל איז אנדערש ווי קרן, רגל איז די דין אז ברשות הרבים איז מען פטור, טאמער א אקס גייט אין רשות הרבים, א אקס מעג גיין אין רשות הרבים, און די אז די האסט געלאזט כלים אויף די ערד, און די אקס האט זיי צוטרויטן, דארף די בעל השור נישט באצאלן, אבער ברשות יחיד ביי יענעמס רשות טאמער די טראגסט אריין דיין אקס אין יענעמס רשות, און ס'צוברעכט יענעמ'ס א כלי, דעמאלס דארף מען באצאלן, מ'דארף באצאלן נזק שלם, דאס איז נישט קיין קנס, לויט יעדעם איינעם איז דאס א חיוב ממון. יעצט אזוי, ס'דא א א היזק וואס הייסט צרורות, צרורות מיינט, די אקס איז געגאנגען נארמאל, און קליינע שטיינדעלעך זענען ארויסגעפלויגן פון אונטער די פיס, און ס'האט מזיק געווען יענעמ'ס א כלי. יעצט די היזק פון צרורות איז רגל, ס'איז נישט קרן, ס'איז א נארמאלע זאך, ס'איז א זאך וואס א יעדע אקס טוט, און א בעל הבית דארף בעצם אויפפאסן אויף דעם, ווען ביסט ביי יענעמ'ס רשות דארפסטו אויפפאסן, דיין אקס זאל נישט מזיק זיין מיט א היזק פון צרורות, פון דעסטוועגן, איז דא א הלכה למשה מסיני אז צרורות ווען א ווען צרורות זענען מזיק באצאלט מען נאר חצי נזק און אפילו טאקע ס'איז א היזק פון רגל און אפילו טאקע ס'איז נישט קיין קנס יעדער איז מודה אז ס'איז א חיוב ממון דאס איז אויך א חלק פון די הלכה למשה מסיני פון דעסוועגן באצאלט מען נאר חצי נזק קומט אויס לויט רב הונא בריה דרב יהושע אז אין הכי נמי נארמאל ביי קרן ביי תם ביי שור תם אז מ'באצאלט חצי נזק איז עס א קנס אבער ס'איז דא א אנדערע סארט חצי נזק וואס איז נישט קיין קנס, די היזק פון צרורות, איז פאר דעם זאגט רב הונא בריה דרב יהושע האט אונזער משנה נישט געקענט זאגן א כלל כל שאינו משלם כמה שהזיק אינו משלם על פי עצמו, ווייל דער כלל וואלט נישט געווען ריכטיג, ווייל דעמאלטס וואלט אויסגעקומען אז יעדע חצי נזק באצאלט מען נישט על פי עצמו, און דאס איז נישט ריכטיג, ביי צרורות איז עס נישט ריכטיג, ביי צרורות אוודאי באצאלט מען על פי עצמו אפילו עס איז חצי נזק, ווייל ס'איז נישט קיין קנס, פאר דעם האט די משנה נישט אנגעכאפט אזא לשון, פאר דעם האט די משנה ענדערש אנגעכאפט די לשון כל המשלם יותר על מה שהזיק, ווייל דאס איז טאקע א כלל, קיינמאל איז נישט דא אזא זאך אז מען באצאלט מער וויפיל מען האט מזיק געווען און ס'איז נישט קיין קנס, אלעמאל מען באצאלט מער איז עס זיכער א קנס, פארדעם איז נישט קיין קשיא און נישט קיין ראיה פון אונזער משנה אויף רב הונא בריה דרב יהושע, און פארדעם איז די הלכה ווי רב הונא בריה דרב יהושע און ער איז נישט אינגאנצן אפגעפרעגט פון אונזער משנה. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא פירט אויס, והשתא דאמרת פלגא נזקא קנסא, היות וואס טאקע פלגא נזקא קנסא וואס אזוי איז די הלכה, איז האי כלבא דאכל אימרי, א הונט וואס האט געגעסן א שאף, א גרויסן שאף, וואס דאס איז נישט קיין נארמאלע זאך, ס'איז א צעדרייטע זאך, ושונרא דאכל תרנגולי רברבי, אדער א קאץ וואס האט געגעסן א גרויסן תרנגול, וואס איז אויך א משונה'דיגע זאך, איז משונה הוא, איז א דבר משונה, און יעדע משונה'דיגע זאך איז א בחינה פון קרן, מען קען דאס נישט רופן שן, שן איז טייטש א הונט וואס האט געגעסן אן עפל, א הונט האט געגעסן עפעס א קליין שטיקל פלייש, א הונט וואס עסט א גאנצע אימרא, א גאנצע שאף, אדער א קאץ וואס עסט א גרויסע תרנגול, הייסט קרן, ס'הייסט נישט שן, און ממילא אז ס'איז קרן, די ערשטע דריי מאל וואס דאס געשענט, איז דאך עס א תם, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט פלגא נזקא קנסא, די גאנצע חיוב צו באצאלן איז נאר א קנס, איז ממילא היות ס'איז א קנס, ולא מגבינן בבבל, קען מען עס נישט גובה זיין אין בבל, ווייל אין בבל איז נישט געווען קיין דיינים סמוכים, און כדי גובה צו זיין א קנס דארף מען האבן א בית דין מוסמך, מוסמך מיינט נישט סמוכים אזוי ווי היינט רופט מען סמיכה, מוסמך מיינט אז ס'איז געווען איש מפי איש פון משה רבינו און נאר אין ארץ ישראל געווען אזעלכע דיינים, און ממילא אין בבל קען מען נישט גובה זיין קיין קנסות, און פארדעם אזא סארט מעשה, א כלבא דאכל אימרי אדער א שונרא דאכל תרנגולי רברבי, קען מען נישט גובה זיין אין בבל, אבל זוטרי, אבער א קליינע, ס'איז טייטש א קליינע תרנגול, א קאץ עסט א קליינע תרנגול איז שוין יא נארמאל, אורחיה הוא, ומגבינן, אז ס'איז א נארמאלע זאך, איז עס שוין א תולדה פון שן, און שן איז נישט קיין קנס, שן איז א פשוטע חיוב צו צאלן געלט, איז אזא סארט זאך א חיוב פון געלט מגבינן, קען מען גובה זיין אין בבל, זאגט אבער די גמרא, ואי תפס, לא מפקינן מיניה טאמער אבער לאמיר זאגן א כלב האט יא געגעסן א אימרא, וואס דאס איז א דבר משונה, אין בבל קען מען נישט גובה זיין אזא סארט תשלום ווייל עס איז א קנס, אין בבל קען מען נישט גובה זיין קיין קנסות, וואס איז טאמער די מענטש וואס מען האט אים מזיק געווען, די בעל האימרא, די בעל השעפעלע, געט א כאפ אן פון יענעם געלט, דעמאלטס איז מען עס נישט מפקיע פון אים מען לאזט אים עס האלטן, ואי אמר, און נאך מער, טאמער ער זאגט אקבעו לי זימנא לארץ ישראל, איך וויל גיין אין ארץ ישראל דארט איז יא דא דיינים מוסמכים, איך וויל דארט האלטן א דין תורה, איך וויל מיין געלט, מקבעינן ליה, געבט מען אים א צייט דארט, מען לאזט אים ארויפגיין, מען לאזט אים צווינגען צו נעמען די דין תורה אהין, וואס נארמאל קען נישט א מענטש טענה'ן איך וויל גיין צו א בית דין וואס אין א אנדערע לאנד, דא לאזט מען, ואי לא אזיל, און טאמער דער מזיק גייט נישט מיט אים, משמתינן ליה, לייגט מען אים אריין אין חרם, און ווייטער די נקודה איז נישט אז זיי מוזן גיין קיין ארץ ישראל, אדער צאלט ער, אז נישט צווינגט מען אים צו גיין צו ארץ ישראל, אז נישט לייגט מען אים אריין אין חרם, ווייל מען וויל טאקע ער זאל צאלן, זאגט אבער די גמרא נאך מער, בין כך ובין כך משמטין עלי, סיי ווי סיי לייגט מען אריין די בעל הכלב אריין אין חרם, דאמרינן ליה, ווייל מען זאגט אים סליק הזיקך, אדער הרג'סטו דעם הונט, אז נישט גייסטו אריין אין חרם, פארוואס, מדרבי נתן, דתניא רבי נתן אומר מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, ווי ווייסט מען אז א מענטש טאר נישט אויפהאדעווען א צעלאזטע הונט ביי זיך אין שטוב, אדער א א סולם א לייטער וואס וואקלט זיך, טאר ער נישט האלטן ביי זיך אין שטוב, שנאמר, וואס שטייט אין פסוק ולא תשים דמים בביתך, טארסט נישט האלטן אין שטוב א זאך וואס גייט מזיק זיין פאר מענטשן, וואס גייט מזיק זיין פאר אנדערע רכושים, פאר אנדערע מענטשן, און וויבאלד אז דו האסט אזא צעלאזטע הונט, אדער הרג'סט עס, אדער לייגט מען דיר אריין אין חרם, הדרן עלך אלו נערות, הדרן עלך אלו נערות, הדרן עלך אלו נערות.